וואס א בהמה מאכט אין א זאך אליין אין א כלי אליין פשט די בהמה אדער עפעס וואס ליגט אויפן בהמה רירט צו די כלי איז אזא סארט היזק איז א געהעריגע היזק שפעטער איז דא א היזק פון צרורות טאמער די בהמה אליין רירט נישט צו די כלי נאר די בהמה שטויסט א שטיין און די שטיין צוברעכט די כלי איז דאס איז צרורות אויף דעם צאלט מען חצי נזק אבער וואס רבא האט געפרעגט אן איבעיא, וואס איז טאמער א בהמה האט געטרויטן אויף א כלי, און די כלי האט זיך נישט צובראכן, נאר די כלי איז נתגלגל געווארן אין א צווייטע פלאץ, און דארט האט עס אריינגעהאקט אין א וואנט דארט האט זיך עס צובראכן, איז פון איין זייט קען מען זאגן, ווי נישט ווי, די בהמה האט עס צוגערירט, איז דאס נישט קיין צרורות, פון די צווייטע זייט קען מען זאגן, ניין, למעשה וואו האט זיך עס צובראכן, ס'האט זיך צובראכן שפעטער, איז אפשר הייסט עס יא צרורות. און דאס איז געווען די איבעיא פון רבא, תא שמע, זוכט די גמרא צו פושט זיין די איבעיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, תרנגולין שהיו מחטטין בחבל דלי ונפסק החבל ונשבר הדלי, משלמין נזק שלם, פשט די ברייתא רעדט דא פון א דלי א כלי וואס איז צוגעבינדן צו א שטריק, און די שטריק איז דאס וואס האלט צוריק דעם דלי פון זיך קוילערן, עס קומט א תרנגול און בייסט די שטריק, אזוי ארום אז די שטריק צורייסט זיך. יעצט אז די שטריק איז צוריסן קוילערט זיך די דלי, און ס'האקט אריין אין א וואנט, און ס'צוברעכט זיך. איז שטייט דא אין די ברייתא מ'דארף צאלן נזק שלם. איז וואס זעט מען דא? זעט מען דא לכאורה אז מ'קוקט נישט אויף וואו די כלי האט זיך צובראכן, ווייל די כלי האט זיך צובראכן ערשט שפעטער ביי די וואנט, נאר מ'קוקט אז היות וואס די תרנגול האט געגעסן דעם חבל, און די חבל געווען צוגעבינדן צום דלי, איז כאילו די תרנגול האט צוגערירט דעם דלי אליין, איז דערפאר הייסט דאס נישט קיין צרורות, און דערפאר צאלט מען נזק שלם. איז לכאורה שמע מינה בתר מעיקרא אזלינן האט מען לכאורה דא פושט געווען די בעיא און מען זעט פון דא אז מען קוקט בתר מעיקרא מען קוקט אויף די פעולה אליין אז היות וואס די פעולה אליין די תרנגול האט צוגערירט דעם חבל הייסט עס נישט קיין צרורות און מען צאלט נזק שלם זאגט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין ראיה תרגמה אחבל פשט דאס וואס שטייט אין די ברייתא מען צאלט נזק שלם רעדט זיך אויף די שטריק די שטריק אוואדע האט די תרנגול צוריסן אויף דעם דארף מען צאלן נזק שלם אבער אויף די דלי קען זיין מען צאלט חצי נזק ווייל די דלי קען זיין הייסט צרורות. איי פרעגט די גמרא, והא חבל משונה הוא, איז דאך א מעשה משונה אז א תרנגול זאל עסן א חבל, איז וואלט מען סתם אזוי געדארפט צאלן חצי נזק, ווייל ס'איז א מעשה משונה, יעדע זאך וואס איז משונה איז דאך א תולדה פון קרן, איז דארף מען צאלן חצי נזק לכאורה, זאגט די גמרא ניין, דמאוס בלישה ס'רעדט זיך אז די שטריק איז ארומגענומען מיט א טייג, און מילא ס'איז נישט משונה. איי פרעגט די גמרא סתם אזוי, והא נשבר דלי קתני, שטייט דאך אין די ברייתא נשבר הדלי איז משמע מ'רעדט נישט דא פונעם חבל מ'רעדט פונעם דלי, איז וואס ענטפערסטו מיר אז מען רעדט דא פונעם חבל? אלא נאר, זאגט טאקע די גמרא ביסט גערעכט, מען רעדט פון די דלי, אבער ס'איז נאך אלץ נישט קיין ראיה דא צו רבא'ס איבעיא, ווייל סומכוס היא דאמר צרורות נזק שלם משלם, פשט, קען אוודאי זיין אז לויט די חכמים וואס קריגן זיך אויף סומכוס און זיי האלטן אז ביי צרורות צאלט מען חצי נזק, איז קען אוודאי זיין אז דא וואלט מען געדארפט צאלן חצי נזק אויפן דלי, ווייל היות וואס די דלי האט זיך צובראכן ביי די וואנט ערשט שפעטער, איז צאלט מען חצי נזק אבער וואס, זאגט די גמרא די ברייתא גייט כשיטת סומכוס, וואס סומכוס האלט סתם אזוי אז ביי צרורות צאלט מען נזק שלם איז דערפאר זאגט די ברייתא מען צאלט נזק שלם, אבער אונז האבן נאך נישט קיין ראיה צו פושט זיין די איבעיא פון רבא ווייל רבא'ס גאנצע איבעיא איז דאך נאר לויט די חכמים נישט לויט סומכוס, איי פרעגט די גמרא, אי סומכוס, טאמער די ברייתא גייט טאקע כשיטת סומכוס איז אויב אזוי, אימא סיפא, זיי מיר מסביר וואס שטייט אין די סיפא פון די ברייתא, אין די סיפא פון די ברייתא שטייט, ניתז ממנו שבר ונפל על כלי אחר, ושברו, על הראשון משלם נזק שלם, ועל האחרון משלם חצי נזק. פשט שטייט אין די ברייתא וואס איז טאמער די תרנגול האט אויפגעגעסן דעם שטריק די דלי האט זיך געקוילערט ס'האט אריינגעהאקט אין א וואנט און א שטיקל פון די דלי האט אריינגעהאקט אין א צווייטן כלי איז אויף די ערשטע כלי אויף די דלי אליין צאלט מען נזק שלם אויף די צווייטע כלי צאלט מען חצי נזק איז פירט די גמרא אויס די קשיא ואי סומכוס מי אית ליה חצי נזק לויט סומכוס האמיר דאך געשמועסט איז נישט דא א זאך ווי צרורות איז וואס עפעס אויפן צווייטן כלי שטייט אין די ברייתא מען צאלט חצי נזק, לויט סומכוס וואלט מען געדארפט צאלן נזק שלם אויך אויפן צווייטן כלי, זאגט די גמרא, וכי תימא, שאני ליה לסומכוס בין נזק כוחו, לכוח כוחו, פשט וועסט מיר וועלן ענטפערן אז יא, סומכוס קריגט זיך טאקע נארמאל ביי צרורות, און זאגט טאקע אז ביי צרורות צאלט מען נזק שלם ווייל ער האלט אז דארט איז נישט געזאגט געווארן די הלכה למשה מסיני, אבער, ס'איז דא א צד צו זאגן אז סומכוס קריגט זיך נאר ביי נארמאלע צרורות, וואס דאס איז כוחו, פשט א בהמה שטויסט א שטיין די שטיין האקט אריין א כלי די כלי ווערט צובראכן דא האלט סומכוס דאס איז די כח פון די בהמה דא איז נישט געזאגט געווארן די הלכה למשה מסיני פון צרורות אבער ס'איז דא א צד צו זאגן אז כח כוחו פשט טאמער א בהמה שטויסט א שטיין די שטיין האקט אריין א כלי די כלי האקט אריין אין נאך א כלי איז דא א צד צו זאגן אז דא איז סומכוס אויכט מודה אז ס'איז דא הלכה למשה מסיני פון צרורות מען צאלט נאר חצי נזק איז אויב אזוי קען מען זאגן אז יא די ברייתא שטימט זייער גוט לויט סומכוס און די ברייתא זאגט טאקע אז אויף די ערשטע כלי צאלט מען נזק שלם אויפן צווייטן כלי צאלט מען חצי נזק זאגט אבער די גמרא דאס קען נישט זיין ווייל ואלא הא דבעי רב אשי כח כחו לסומכוס ככחו דמי או לאו ככחו דמי תפשוט ליה דלאו ככחו דמי פשט רב אשי האט טאקע געהאט די בעיא וואס האלט סומכוס צו סומכוס איז מודה צו די דין פון צרורות ביי כח כחו צו נישט יעצט טאמער די ברייתא גייט כשיטת סומכוס וואלט דאך רב אשי געקענט פושט זיין די בעיא פון די ברייתא אלא לאו נאר וואס דען מוז מען אוודאי זאגן אז רבנן היא אז די ברייתא גייט נישט כשיטת סומכוס, איז אויב אזוי שמע מינה בתר מעיקרא אזלינן אויב אזוי לכאורה האט מען פושט געווען די ספק פון רבא ווייל דא זעט מען קלאר אין די ברייתא אז אויף די כלי דארף מען צאלן נזק שלם אפילו טאקע נישט די תרנגול האט עס צובראכן נאר די וואנט האט עס צובראכן, זאגט די גמרא ניין, אמר רב ביבי בר אביי, דקאזיל מיניה מיניה, פשט מען קען איינזעצן די ברייתא אז דער תרנגול וואס האט צוריסן די שטריק, די מעשה האט זיך נישט דא געענדיגט, נאר נאכדעם וואס דער תרנגול האט צוריסן די שטריק האט דער תרנגול געשטויסן די כלי, נישט נאר געשטויסן די כלי, נאר דער תרנגול איז געגאנגען צוזאמען מיטן כלי און געשטופט און געשטופט און געשטופט און געשטופט די כלי ביז ס'האט אריינגעהאקט אין די וואנט. איז דאס פארשטייט זיך, דאס הייסט נישט קיין צרורות, און פארשטייט זיך מ'צאלט נזק שלם, איז ווייטער פון די ברייתא נישט קיין ראיה צו פושט זיין רבא'ס ספק, איז דער ספק בלייבט טאקע אן אפענער ספק, די גמרא איז נישט פושט די ספק. בעי רבא, פרעגט יעצט רבא נאך אן איבעיא, חצי נזק צרורות מגופו משלם, או מעליה משלם, פשט דער דין אז מען צאלט חצי נזק ביי צרורות, איז פון וואו קומט די חצי נזק מגופו, פון די גוף פונעם מזיק אדער מעליה אפילו פון טאש ארויס אפשר דארף מען צוצאלן, טאמער ס'איז מער ווערט די היזק איז מער ווערט פונעם בעל חי וואס האט מזיק געווען, קען זיין מ'דארף באצאלן פון טאש, יעצט וואס די צדדי הספק? זאגט רבא, פון איין זייט קען מען זאגן, מגופו משלם, דלא אשכחן חצי נזק דמשלם מעליה, פשט ווי נישט ווי, ווי די אנדערע פלאץ וואס מ'טרעפט חצי נזק, ביי א קרן תם, א קרן תם צאלט דאך נאר מגופו, איז קען זיין דא אויך אז ס'דא הלכה למשה מסיני מ'צאלט חצי נזק, קען זיין ס'איז נאר מגופו, ווייל יעדע חצי נזק קען זיין צאלט מען מגופו, או דילמא אפשר ניין? מעליה משלם דלא אשכחן כאורחיה דמשלם מגופיה פשט קען זיין דא אפילו טאקע מען צאלט חצי נזק אבער די חצי נזק איז מן העליה פארוואס ווייל ווי נישט ווי די צרורות איז דאך א תולדה דרגל און ס'רעדט זיך פארשטייט זיך ביי אן אופן וואס די בהמה האט מזיק געווען כדרכו און כדרכו ווייסט מען אלעמאל מען צאלט מן העליה איז טאקע מען צאלט חצי נזק אבער מען צאלט מן העליה אזוי ווי יעדע רגל, איז דאס די בעיא פון רבא. תא שמע, פראבירט די גמרא פושט זיין די בעיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, הידוס אינו מועד, ויש אומרים הרי זה מועד, פשט א תרנגל וואס איז מהדס וואס טאנצט ארום און איז מזיק, איז דא וואס זאגן ס'איז נישט קיין מועד ס'דא וואס זאגן ס'איז יא א מועד, און די גמרא פרעגט גראד הידוס סלקא דעתך, ס'קען דאך נישט זיין די ברייתא רעדט פון א געהעריגע ציור וואס א תרנגל טאנצט ארום און איז מזיק, ווייל טאמער א תרנגל האט ארומגעטאנצן און האט מזיק געווען, איז דאך עס געהעריגע רגל, פארשטייט זיך מען צאלט אויף דעם, און פארשטייט זיך מען צאלט נזק שלם, נאר וואס דען? פון וואס רעדט זיך די ברייתא? אלא לאו הידוס והתיז. נאר לכאורה רעדט זיך דא א תרנגול וואס האט ארום געטאנצן, און ס'איז געפלויגן צרורות, און די צרורות האבן מזיק געווען, וואס ביי דעם איז דא א מחלוקת, איין מאן דאמר האלט אינו מועד, די אנדערע מאן דאמר האלט הרי זה מועד, וואס מיינט דאס אינו מועד וואס מיינט דאס הרי זה מועד? איז לכאורה בהא קמיפלגי, מאן דאמר אינו מועד קסבר מגופו משלם, און מאן דאמר מועד קסבר מעליה משלם, פשט לכאורה די מחלוקת דא איז צו מ'צאלט מגופו צו נישט. די מאן דאמר וואס זאגט אינו מועד, איז פשט ער האלט אז מ'צאלט מגופו, פארדעם זאגט ער א לשון אינו מועד, פשט ס'האט א גאנצע דין ווי א קרן תם. די מאן דאמר וואס האלט הרי זה מועד, איז ער איז אוודאי אויך מודה אז מ'צאלט חצי נזק אבער ער האלט מ'צאלט מן העליה, איז פארדעם זאגט ער אז הרי זה מועד ס'האט א דין ווי יעדע מועד אז מ'צאלט מן העליה. איז לכאורה האט מען פושט געווען דא די ספק פון רבא אז ס'איז א מחלוקת אינעם ברייתא, זאגט די גמרא לא. בפלוגתא דסומכוס ורבנן קמיפלגי, פשט נישט דאס איז די מחלוקת דא אין די ברייתא נאר די מחלוקת אין די ברייתא איז די מחלוקת פון סומכוס און די חכמים, פשט תנא קמא אין די ברייתא האלט הידוס אינו מועד אז צרורות איז נישט קיין מועד מען צאלט חצי נזק פשט די תנא קמא איז כשיטת חכמים און ויש אומרים הרי זה מועד דאס איז די שיטה פון סומכוס אז ביי צרורות צאלט מען אלעמאל נזק שלם איז על כל פנים האט מען נישט פושט געווען די ספק. תא שמע, וויל די גמרא פושט זיין די ספק פון א ברייתא. איז אזוי, שטייט אין א משנה, די משנה זאגט, אין דף כ"א וועלן מיר זעהן די משנה, די משנה זאגט דארט, הכלב שנטל חררה, א הונט וואס האט גענומען א חררה, חררה דאס איז אזא קוכן וואס מען באקט אויף קוילן, איז א הונט נעמט, געקויפט אזא סארט קיכן און ס'איז צוגעטשעפעט צו דעם קוילן, והלך לגדיש און ער גייט צו א גדיש דאס א הויפן תבואה, ואכל החררה ער עסט אויף די חררה די קיכן, והדליק את הגדיש ס'איז געווען דארט צוגעטשעפעט קוילן, די קוילן איז אראפגעפאלן אויפן גדיש די גדיש האט זיך פארברענט, איז די דין איז על החררה משלם נזק שלם, ועל הגדיש משלם חצי נזק, אויף די קיכן אליין צאלט מען נזק שלם, ווייל דאס איז דאך א תולדה דשן, ער האט דאך געגעסן די חררה, ער האט הנאה געהאט פונעם חררה, איז צאלט מען נזק שלם, אבער אויף די גדיש צאלט מען חצי נזק, יעצט פארוואס צאלט מען חצי נזק אויפן גדיש מאי טעמא? לאו משום דהוה ליה צרורות, פשט לכאורה דער טעם ווייל ס'איז צרורות, דהיינו דער גדיש איז דאך נאר פארברענט געווארן אלס כח פונעם כלב, נישט דירעקט פונעם כלב אליין, נאר אלס כח פון די כלב, דער כלב האט געגעסן די חררה, אראפגעלייגט די קויל, און די כח פון די קויל האט זיך אויסגעשפרייט און ס'האט פארברענט די גאנצע גדיש, איז פארדעם איז עס צרורות, יעדע זאך וואס קומט נישט דירעקט פונעם הונט וואס קומט מכוחו איז צרורות און פאר דעם ביי צרורות צאלט מען חצי נזק דאס איז לכאורה די טעם ותנא עלה און מ'האמיר געלערנט א ברייתא אויף די משנה אז משלם חצי נזק מגופו אז די דין אז מ'צאלט חצי נזק אויף די גדיש איז נאר מגופו ס'איז נישט מן העליה איז וואס זעהט מען דא לכאורה זעהט מען אז צרורות צאלט מען מגופו האט מען לכאורה פושט געווען רבא'ס ספק זאגט די גמרא ניין ווייל ותסברא לר' אלעזר נזק שלם מגופו מי אשכחן פשט, אין די ברייתא אליין איז אויך מבואר אז ס'דא א שיטה פון רב אלעזר, רב אלעזר קריגט זיך אויף די תנא קמא, תנא קמא האט טאקע געזאגט אז אויפן גדיש צאלט מען חצי נזק, רב אלעזר זאגט אז אויפן גדיש צאלט מען נזק שלם, אבער די נזק שלם וואס מען צאלט איז מגופו, יעצט אזוי, וואס איז די מחלוקת צווישן תנא קמא און רב אלעזר, איז פשטות קען מען זאגן אז די מחלוקת איז די מחלוקת פון די חכמים און סומכוס. פשט תנא קמא האלט ווי די חכמים אז ס'דא אזא זאך ווי צרורות אז ביי צרורות צאלט מען חצי נזק, און רבי אלעזר האלט ווי סומכוס אז מ'צאלט נזק שלם און דערפאר זאגט די תנא קמא אז אויפן גדיש צאלט מען חצי נזק, און רבי אלעזר האלט אז מ'צאלט נזק שלם אבער מיט דעם שטימט נאכנישט פארוואס רבי אלעזר האלט אז מ'צאלט נזק שלם מגופו, פשט, אזוי ווי מ'האט געשמועסט די גאנצע איבעיא פון רבא צו מ'צאלט חצי נזק מגופו צו מן העליה איז אלץ לויט די חכמים ווייל די חכמים האלטן אז מ'צאלט חצי נזק ביי צרורות איז דא דא א שאלה צי היות וואס מען צאלט חצי נזק איז אפשר איז עס דומה צו א קרן תם צאלט מען מגופו אדער אפשר ניין ווי נישט ווי ס'איז א תולדה פון רגל צאלט מען נזק שלם אבער דאס איז אלץ לויט די חכמים לויט סומכוס וואס מען צאלט אויף צרורות נזק שלם איז אוודאי צאלט מען מן העליה איז בכלל נישט דא א צד אז מען צאלט מגופו איז וואס פשט אז רב אלעזר האלט אז מען צאלט נזק שלם מגופו, איז אוודאי נישט דאס איז פשט דא אין די מחלוקת צווישן תנא קמא און רב אלעזר אין די ברייתא, נאר וואס דען? וואס דען איז פשט דא אין די מחלוקת? אלא נאר מוז מען אוודאי זאגן, כגון דשני בה בגחלת, אז דא רעדט זיך ביי אן אופן וואס דער הונט וואס האט גענומען די חררה האט אויך גענומען דעם גחלת, האט אויך גענומען א קויל, און ס'איז געווען דא אן ענין פון א שינוי, פשט ער האט געטון נישט קיין נארמאלע זאך, ער האט אריינגעלייגט די קויל אין די מויל און אראפגעלייגט די קויל אויפן גדיש. וואס דא, היות וואס עס האט געטון א זאך וואס איז משונה, איז עס שוין נישט קיין תולדה דרגל, ס'איז א תולדה דקרן, וואס אפילו סומכוס וואס סומכוס האלט אז צרורות צאלט מען נזק שלם, דאס איז אלץ צרורות וואס איז א נארמאלע צרורות א תולדה דרגל, אבער טאמער די צרורות איז א תולדה דקרן איז אוודאי סומכוס אויך מודה אז מען צאלט חצי נזק, ווייל אויף קרן אליין צאלט מען אויך חצי נזק, איז פארשטייט זיך צרורות דקרן איז אוודאי צאלט מען חצי נזק, איז היות וואס דא רעדט זיך ביי אן אופן פון א שינוי, איז סתם אזוי דארף מען פארשטיין פארוואס האלט רבי אלעזר אז מען צאלט נזק שלם? טאמער ס'איז א תולדה דקרן, ביי קרן צאלט מען חצי נזק, איז מוז מען זאגן ורבי אלעזר סבר לה כרבי טרפון דאמר משונה קרן בחצר הניזק, נזק שלם משלם. פשט, אז היות וואס די היזק דא איז געווען בחצר הניזק, און בחצר הניזק ווען מען איז מזיק א קרן בחצר הניזק איז דאך דא א מחלוקת צווישן חכמים און רבי טרפון, וואס חכמים זאגן מען צאלט חצי נזק, רבי טרפון זאגט אז בחצר הניזק צאלט מען אלעמאל נזק שלם, דאס איז די מחלוקת דא צווישן תנא קמא און רבי אלעזר. דא האלט תנא קמא אז מען צאלט חצי נזק אזוי ווי יעדע קרן און רב אלעזר האלט היות עס איז בחצר הניזק צאלט מען נזק שלם און אזוי ווי מען וועט באלד זעהן רב טרפון וואס רב טרפון האלט אז קרן בחצר הניזק צאלט נזק שלם איז אבער אויך נאר מגופו באלד וועט מען זעהן פארוואס מ'איז מוכרח אזוי צו זאגן אבער על כל פנים אויב אזוי שטימט די מחלוקת צווישן תנא קמא און רב אלעזר אבער אויב אזוי האט מען נישט קיין ראיה צו די בעיה פון רבא וואס טוט זיך ביי נארמאלע צרורות לויט די חכמים צו מען צאלט מגופו צו מן העליה, ווייל נישט פון אזא ציור רעדט די ברייתא. זאגט אבער די גמרא ולא היא פשט, די גאנצע פשעטל, די גאנצע הכרח וואס מען האט געזאגט אז עס מוז זיין אז די ברייתא רעדט זיך ביי א צרורות משונה, איז נישט קיין גוטע ראיה, מען מוז נישט זאגן אז די ברייתא רעדט זיך ביי אזא ציור, פארוואס? ווייל וואס איז טאקע געווען די הכרח אז מען האט געמוזט זאגן אז די ברייתא רעדט פון אזא ציור, ווייל מאי טעמא מוקמת לה כרבי טרפון, משום נזק שלם, פשט די סיבה וואס מען האט געדארפט צוקומען צו דעם ציור, צו דעם תירוץ, איז ווייל אז נישט פארשטייט מען נישט ר' אלעזר, פארוואס זאגט ר' אלעזר מען צאלט נזק שלם מגופו, טאמער מען רעדט דא פון א געהעריגע צרורות, איז אפילו אויב ר' אלעזר האלט ווי סומכוס וואלט מען נישט געדארפט צאלן מגופו, אבער אויף דעם זאגט די גמרא דאס קען איך דיר ענטפערן, אז ר' אלעזר סבר כסומכוס דאמר צרורות נזק שלם משלם, וסבר לה כרבי יהודה דאמר צד תמות במקומה עומדת, וכי קתני מגופו אצד תמות, פשט זאגט די גמרא איך קען דיר פארענטפערן רב אלעזר, דהיינו מען קען אוודאי זאגן אזוי ווי מען האט פריערט געוואלט זאגן אז די מחלוקת תנא קמא רב אלעזר דא איז א מחלוקת חכמים און סומכוס תנא קמא האלט ווי די חכמים אז ביי צרורות צאלט מען חצי נזק און רב אלעזר האלט ווי סומכוס אז ביי צרורות צאלט מען נזק שלם און פארדעם זאגט ער טאקע אז אויפן גדיש דארף מען צאלן נזק שלם איי טאמער ער האלט ווי סומכוס אז מ'דארף צאלן נזק שלם אויפן גדיש וואס עפעס מגופו? סומכוס האלט דאך אוודאי אז ביי צרורות צאלט מען נזק שלם מן העליה. נאר וואס דען? זאגט די גמרא רב אלעזר האלט אויך ווי רבי יודא. רבי יודא אין א צווייטע פלאץ זאגט אז צד תמות במקומה עומדת. פשט, די דין אז א תם צאלט חצי נזק מגופו, האלט רבי יודא, וואס איז טאמער א שור איז געווען א תם שפעטער איז ער געווארן א מועד? איז נישט פשט אז ס'איז א נייע זאך אז היות עס איז יעצט א מועד, יעצט צאלט מען מן עליה. נאר רבי יהודה האלט אז די חלק התמות איז געבליבן, די חלק התם איז געבליבן. פשט, יעצט אז די אקס איז א מועד, איז האלב דעם היזק, די ערשטע האלב, די חצי נזק וואס מען האט געצאלט ביז יעצט וואס די תם האט אויך געצאלט, יענץ צאלט מען ווייטער מגופו. די צווייטע האלב וואס מען לייגט דא צו, היות די אקס איז א מועד, דאס צאלט מען מן עליה. פשט, מען נעמט די היזק מען צוטיילט עס אויף צוויי, די אלטע חלק צאלט מען מגופו, די נייע חלק צאלט מען מן עליה. ממילא זאגט די גמרא, קען מען יעצט מסביר זיין רב אלעזר אויך אז רב אלעזר האלט דא אויך אז די נזק שלם וואס מען צאלט וואס רב אלעזר האט געזאגט מען צאלט ווייל ער האלט ווי סומכוס איז אויך צוטיילט אויף צוויי האלב צאלט מען מגופו האלב צאלט מען מן עליה און ווען רב אלעזר האט געזאגט מגופו האט ער סך הכל געמיינט אויף האלב ער האט נישט געמיינט אויף די גאנצע פרעגט אבער די גמרא וואסער מין תירוץ איז דאס אמר ליה רב סמא בריה דרב אשי לרבינא אימר דשמעת ליה לרבי יהודה בתם ונעשה מועד במועד מתחילתו מי שמעת ליה פשט ווען האט רבי יהודה געזאגט אז מען צוטיילט די זאך אויף צוויי אויף האלב צאלט מען מגופו אויף האלב צאלט מען מן עליה, דאס איז ביי אן אקס וואס איז געווען א תם, ער איז געווארן א מועד, איז דא זאגט מען אז די תמות האט זיך נישט אויסגעמעקט, פשט ער איז ווייטער א תם אבער ער איז אויך א מועד, דא אבער רעדט מען פון אנדערע זאך אינגאנצן, דא רעדט מען נישט פון אן אקס וואס איז געווען א תם און געווארן א מועד, דא רעדט מען פון צרורות וואס א תולדה דרגל וואס איז אלעמאל געווען א מועד, איז דא גייסטו אויך זאגן אז רב אלעזר האלט מען צוטיילט די תשלום אויף צוויי, האלב איז מגופו, האלב איז מעליה, ווי קומט דא אריין די האלב מגופו? ביי יעדע רגל וועסטו אויך זאגן אזוי? אז מען צעטיילט די תשלום אויף צוויי, האלב מגופו האלב מעליה אוודאי נישט! איז די תירוץ איז דאך נישט קיין תירוץ, נאר וואס דען, וועט מען מוזן אוודאי זאגן אזוי ווי מען האט געוואלט פריערט זאגן אז דא רעדט זיך ביי צרורות משונה, און ממילא קען מען נישט פושט זיין רבא'ס איבעיא. זאגט אבער די גמרא ניין. אלא כי קאמר רב אלעזר נזק שלם כגון דאייעד, ובהא קמיפלגי מר סבר יש העדאה לצרורות ומר סבר אין העדאה לצרורות. פשט זאגט די גמרא אז אוודאי קען מען יא פושט זיין רבא'ס איבעיא פון די ברייתא, פשט אוודאי רעדט זיך די ברייתא ביי א געהעריגע צרורות נישט ביי צרורות משונה נאר ביי א געהעריגע צרורות צרורות כדרכה וואס דאס א תולדה פון רגל, איי וואס די מחלוקת צווישן די תנא קמא רב אלעזר, פארוואס האלט תנא קמא אז אויפן גדיש צאלט מען חצי נזק און רב אלעזר האלט אויפן גדיש צאלט מען נזק שלם, זאגט די גמרא אנדערש די גמרא האט פריערט געוואלט זאגן פשט נישט אז תנא קמא האלט ווי די חכמים און רב אלעזר האלט ווי סומכוס. נאר יעדער האלט ווי די חכמים. יעדער האלט אז נארמאל ביי צרורות צאלט מען חצי נזק. רב אלעזר האלט אויך אזוי נאר וואס דא רעדט זיך. אז די הינט האט שוין מזיק געווען אויף די אופן דריי מאל. פשט, די צרורות איז שוין געשען דריי מאל. יעצט ס'איז דא א שאלה, וואס טוט זיך טאקע ביי געהעריגע צרורות וואס איז שוין געשען דריי מאל? איז שייך א דין מועד ביי אזא סארט צרורות צו נישט? באלד עמיר זעהן. דאס איז אן איבעיא וואס רבא האט בעצם געפרעגט, איז דא אויך שייך צו זאגן צוויי צדדים, פון איין זייט קען מען זאגן אז היות וואס מען זעט אז די תורה האט מחדש געווען ביי צרורות צאלט מען חצי נזק, איז זעט מען אז ס'האט כמעט אזא דין ווי קרן, איז אפשר אזוי אזוי ווי ביי קרן געפינט מען א ענין פון מועד, איז אפשר ביי צרורות איז אויך דא א דין פון מועד אז נאך די דריטע מאל צאלט מען נזק שלם. אדער אפשר ניין? אפשר היות וואס צרורות למעשה איז א תולדה דערגל איז אפשר נישט דא א דין מועד אזא איבעיא האט רבא איז וויל די גמרא זאגן אז קען זיין דאס איז די מחלוקת צווישן תנא קמא און רבי אלעזר פשט די ברייתא רעדט זיך נאך די דריטע מאל די פערדע מאל וואס די הונט האט מזיק געווען אויף די אופן איז תנא קמא האלט אז ס'איז נישט דא א דין מועד ביי צרורות און פאר דעם האלט תנא קמא אז מען צאלט אויפן גדיש חצי נזק ווייל ס'איז נישט דא א דין מועד רבי אלעזר האלט אז ס'איז יא דא א דין מועד ביי צרורות און ממילא צאלט מען אויפן גדיש נזק שלם, אבער היות וואס מען האט דאך פריערט געזען א שיטה פון רבי יהודה אז א תם וואס ווערט א מועד איז אויף האלב צאלט מען מגופו די אנדערע האלב צאלט מען מן העליה, איז זאגט טאקע רבי אלעזר דא אויך אז אויף די ערשטע האלב צאלט מען מגופו אויף די צווייטע האלב צאלט מען מן העליה און דאס איז פשט אז רבי אלעזר זאגט אז מען צאלט נזק שלם מגופו פשט אויף די ערשטע האלב צאלט מען מגופו און ממילא איז אויב מען וועט אזוי זאגן פשט איז פארענטפערט די בעיא פון רבא אז מען זעט טאקע דא לויט די תנא קמא אז מען צאלט חצי נזק איז די חצי נזק מגופו, א און דאס איז טאקע געווען די בעיא פון רבא צו ס'איז מגופו צו ס'איז מעליה, זאגט אבער די גמרא אויב אזוי אלא הא דבעי רבא יש העדאה לצרורות או אין העדאה לצרורות, אי לרבנן אין העדאה לצרורות אי לר' אלעזר יש העדאה לצרורות, פשט אויב עסט אזוי איינזעצן די ברייתא קומט אויס אז מען האט דא פושט געווען די צווייטע ספק פון רבא, פשט נישט נאר אונז האט מען פושט געווען די ספק פון רבא צו די חצי נזק צאלט מען מגופו צו מעליה, נאר אויך די צווייטע בעיא פון רבא צו יש העדאה לצרורות או אין העדאה לצרורות האט מען אויך דא פושט געווען אז ס'איז א מחלוקת תנא קמא און רב אלעזר, איז לכאורה האט מען דא פושט געווען ביידע ספיקות, זאגט די גמרא ניין, אמר לך רבא, רבא קען ענטפערן אז קיין איינע פון מיין ספיקות האסטו נישט פושט געווען, ווייל כי מיבעיא לי לדידי אליבא דרבנן דפליגי עליה דסומכוס, אבל הכא בין רבנן בין רב אלעזר כסומכוס סבירא להו דאמר צרורות נזק שלם משלם, וטעמא מאי אמור רבנן חצי נזק דשני ולא אייעד ובפלוגתא דרבי טרפון ורבנן קמיפלגי פשט רבא קען ענטפערן אז די ברייתא איז נישט קיין ראיה נישט אויף די ספק נישט אויף די ספק פארוואס ווייל רבא קען איינזעצן די ברייתא ווי מ'האט פריערט געוואלט זאגן אז די ברייתא רעדט זיך יא ביי צרורות משונה און סיי תנא קמא סיי רב אלעזר האלטן ווי סומכוס אז ביי געהעריגע צרורות צאלט מען נזק שלם ביי צרורות משונה איז יעדער מודה מ'צאלט חצי נזק נאר וואס פארוואס האלט רב אלעזר אז דא צאלט מען נזק שלם, ווייל דא רעדט זיך ברשות הניזק, און רבי אלעזר האלט כשיטת רבי טרפון אז ברשות הניזק צאלט מען נזק שלם. איז אויב די ברייתא רעדט טאקע פון צרורות משונה, האט מען נישט פושט געווען קיין שום ספק וואס רבא האט געהאט, ווייל רבא'ס איינציגסטע ספק ביידע ספיקות פון רבא, איז נאר ביי געהעריגע צרורות, אליבא דחכמים וואס חכמים האלטן אז ביי צרורות צאלט מען חצי נזק, איז דא סיי א שאלה צו עס איז מגופו צו מן העליה און סיי א שאלה צו יש העדאה לצרורות או אין העדאה לצרורות אבער די ברייתא רעדט פון א אנדערע זאך אינגאנצן, די ברייתא רעדט פון צרורות משונה, איז פון די ברייתא נישט דא קיין ראיה. אבער וואס? פרעגט אבער די גמרא, לאמיר שוין טאקע זאגן אז די ברייתא רעדט זיך ביי צרורות משונה, און רב אלעזר האלט ווי רב טרפון אז ברשות הניזק צאלט מען אלעמאל נזק שלם אפילו א קרן תם, אבער אימר דשמעת ליה לרב טרפון נזק שלם מגופו מי שמעת ליה? פשט יא, כ'פארשטיי רב אלעזר אז רב אלעזר האלט מ'צאלט נזק שלם ווייל ס'איז ברשות הניזק, אבער וואס עפעס צאלט מען מגופו? ווי זעהט מען אז רב טרפון האלט אז די נזק שלם וואס מ'צאלט איז מגופו? זאגט די גמרא אין מהיכא מייתי לה מקרן מרשות הרבים דיו לבא מן הדין להיות כנידון, פשט, וואס איז די מקור אז רב טרפון האלט אז ברשות הניזק צאלט מען נזק שלם? זיין מקור איז ווי מ'עט זעהן בהמשך המשניות, פון קרן ברשות הרבים מען לערנט ארויס א קל וחומר פון קרן ברשות הרבים איז דא א כלל ביי קל וחומר'ס אז דיו לבא מן הדין להיות כנידון אז מען לערנט ארויס איין זאך פון א צווייטע זאך קען נישט די צווייטע זאך זיין מער חומרא'דיג ווי די ערשטע זאך און ממילא אז מען לערנט ארויס קרן ברשות הניזק פון קרן ברשות הרבים איז אזוי ווי קרן ברשות הרבים וואס דארט צאלט מען חצי נזק איז עס מגופו איז די זעלבע זאך די קרן ברשות הניזק וואס רב טרפון זאגט מען צאלט נזק שלם איז טאקע נזק שלם אבער אויך נאר מגופו איי פרעגט די גמרא והא רב טרפון לית ליה דיו, רב טרפון האלט דאך נישט פון דער כלל פון דיו לבא מן הדין להיות כנידון ווייל טאמער רב טרפון וואלט געהאלטן פון דער כלל וואלט ער סתם אזוי נישט געמאכט די קל וחומר ווי מ'עט זעהן דארט אין יענע משנה דאס איז טאקע די טעם פון די חכמים וואס קריגן זיך אויף רב טרפון פשט אויב מ'זאגט דיו לבא מן הדין להיות כנידון קענסטו נישט זאגן אז אין די חצר הניזק צאלט מען נזק שלם און אין די רשות הרבים צאלט מען חצי נזק. ווייל דיו לבא מן הדין להיות כנידון אזוי ווי דארט צאלט מען חצי נזק וואלט מען דא אויך געדארפט צאלן חצי נזק איז אויב רב טרפון האלט נישט פון דיו קען זיין אז דאס וואס רב טרפון זאגט אז ברשות הניזק צאלט מען נזק שלם צאלט מען יא מן העליה זאגט די גמרא ניין כי לית ליה דיו היכא דמפריך קל וחומר היכא דלא מפריך קל וחומר אית ליה דיו פשט ווייסט ווען רב טרפון האלט נישט פון דיו דארט ווי דער דיו פרעגט אפ די גאנצע קל וחומר, פשט רב טרפון וויל דאך מאכן א קל וחומר אז קרן ברשות הניזק צאלט מען נזק שלם איז וואס זאלסטו קומען מיט א דיו זאגן די קל וחומר איז אויס? דאס אזא סארט דיו האלט נישט רב טרפון, אבער אזא סארט דיו וואס לאזט די קל וחומר אין פלאץ, פשט די קל וחומר אז מען דארף צאלן נזק שלם ברשות הניזק דאס בלייבט אין פלאץ, נאר פונעם דיו וויל איך ארויסלערנען אז מען צאלט מגופו, אזא סארט דיו אוודאי האלט רב טרפון פון דעם, און מילא קומט אויס

או דילמא תולדה דרגל היא. פשט, דארט ווי א בהמה האט מזיק געווען מיט צרורות, לויט די חכמים פארשטייט זיך וואס ביי צרורות צאלט מען חצי נזק, איז די שאלה איז וואס געשעט נאכן דריטן מאל, דא צאלט מען נזק שלם צו נישט, וואס איז די צדדי הספק? פון איין זייט קען מען זאגן אז היות וואס די איינציגסטע אנדערע פלאץ וואס מען געפינט חצי נזק איז ביי קרן, ביי קרן נאך די דריטע מאל צאלט מען נזק שלם איז אפשר דא אויך נאך די דריטע מאל צאלט מען נזק שלם אדער אפשר ניין, קען זיין היות וואס א תולדה דרגל איז. אזוי ווי ביי רגל איז נישט דא אזא זאך ווי מועד איז דא אויך נישט דא אזא זאך ווי מועד איז מען צאלט אלעמאל חצי נזק יעצט למעשה רש"י ברענגט דא אויך אן אנדערע מהלך אין די בעיא פון רבא און אן אנדערע מהלך אין די פריערדיגע סוגיא אבער רש"י געפעלט בעסער די מהלך און מיר גייען טאקע מיט די מהלך פון רש"י אז דאס איז געווען די בעיא פון רבא איז תא שמע פראבירט די גמרא צו פושט זיין די בעיא פון א ברייתא די ברייתא וואס מען האט פריערט געזען שטייט אין די ברייתא הידוס אינו מועד ויש אומרים הרי זה מועד אז ווען א תרנגול טאנצט ארום ווען א תרנגל איז מהדס איז דא וואס זאגן ס'איז נישט קיין מועד, ס'איז דא וואס זאגן ס'איז יא א מועד, און די גמרא פרעגט גראד הידוס סלקא דעתך, קען דאך נישט זיין מ'רעדט דא פון א געהעריגע אופן וואס א תרנגל טאנצט ארום און איז מזיק, פארשטייט זיך אז א תרנגל טאנצט ארום און איז מזיק, ס'איז א תולדה דרגל אוודאי דארף מען צאלן, אלא נאר מוז זיין אז די ברייתא רעדט זיך ביי הידוס והתיז אז די תרנגל האט ארומגעטאנצן און ס'איז געפלויגן צרורות, מאי לאו כגון דעבד תלתא זימני, און לכאורה רעדט זיך עס ביי אן אופן וואס די תרנגל האט עס שוין געטון דריי מאל, און בהא קא מיפלגי, און די מחלוקת דא איז, אז מר סבר יש העדאה, פשט די צווייטע מאן דאמר די יש אומרים האלט אז יש העדאה לצרורות אזוי אויס וואס איז נאכן דריטן מאל איז שוין מועד דא דארף מען צאלן נזק שלם, און מר סבר אין העדאה, און די ערשטע תנא האלט אז ניין, אז ס'איז נישט דא אזאך העדאה לצרורות איז ממילא צאלט מען ווייטער חצי נזק, זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין ראיה לא בחד זימנא ובפלוגתא דסומכוס ורבנן קמיפלגי די זעלבע תירוץ פון פריערט, פשט די ברייתא רעדט זיך ביי די ערשטע מאל נישט ביי די פערדע מאל, און די מחלוקת צווישן די צוויי שיטות אין די ברייתא איז די ערשטע שיטה גייט כשיטת חכמים אז ס'דא אזא זאך ווי צרורות און ממילא צאלט מען חצי נזק און די צווייטע גייט כשיטת סומכוס אז ס'נישט דא אזא זאך ווי צרורות צאלט מען נזק שלם איז פון די ברייתא נישט קיין ראיה תא שמע וויל די גמרא אן אנדערע ראיה ברענגען איז למעשה רש"י האט דא צוויי גרסאות צו די תא שמע וואס שטייט דא איז א ברייתא אדער ס'איז סתם א מחלוקת אמוראים וואס האבן געלעבט פאר רבא איז אונז מיר אננעמען פשטות אז ס'איז א מחלוקת אמוראים ס'איז נישט קיין ברייתא ווייל טאמער ס'איז א ברייתא שטימט נישט דא אביסל די שיטות על כל פנים שטייט דא בהמה שהטילה גללים לעיסה א בהמה וואס האט מטיל גללים געווען ס'איז ארויס אין בית הכסא אריין אין א טייג אריין און ס'האט קאליע געלייגט די טייג וואס דאס איז צרורות ס'איז דאך די כח פון די בהמה ס'נישט די בהמה אליין איז רבי יודא אומר משלם נזק שלם ורבי אלעזר אומר חצי נזק רבי יודא זאגט מ'צאלט נזק שלם רבי אלעזר זאגט מ'צאלט חצי נזק איז וואס די מחלוקת דא מאי לאו כגון דעבד תלתא זימני לכאורה רעדט זיך דא אז די בהמה האט שוין געטוהן דריי מאל מ'האלט דא ביי די פערדע מאל ובהא קא מיפלגי מר סבר יש העדאה און מר סבר אין העדאה און די מחלוקת איז צו יש העדאה לצרורות צו נישט ר' יודא האלט אז יש העדאה דערפאר צאלט מען נזק שלם, און ר' אלעזר האלט אז נישט, זאגט די גמרא ניין, לא, בחד זימנא ובפלוגתא דסומכוס ורבנן קמיפלגי, פשט דא רעדט זיך ביי די ערשטע מאל, און די מחלוקת דא איז צו ביי צרורות צאלט מען חצי נזק צו נישט די מחלוקת סומכוס און די חכמים, איי פרעגט די גמרא והא משונה הוא, ס'איז דאך משונה דא, ס'איז דאך א משונה'דיגע זאך אז א בהמה טוט אזא זאך און אויב ס'איז משונה וואלט דאך יעדער געדארפט האלטן אז מ'צאלט חצי נזק סומכוס איז דאך אויך מודה אז ביי צרורות משונה צאלט מען חצי נזק, ענטפערט די גמרא דדחיק ליה עלמא, פשט, ס'רעדט זיך אז די בהמה שטייט אין א שמאלע פלאץ, ער האט נישט וואו צו גיין, ער מוז גיין דארט אין בית הכסא, ער קען זיך שיקן אין ערגעץ, וואס ביי אזא אופן איז דאס נישט משונה, און אז ס'איז נישט משונה איז דאס א געהעריגע צרורות א תולדה דרגל, און דערפאר איז די מחלוקת צווישן רב יודא און רב אלעזר, צי מ'זאגט ביי צרורות צאלט מען חצי נזק צו נישט פשט, צו די הלכה איז ווי די חכמים צו די הלכה איז ווי סומכוס, יעצט רש"י שטעלט זיך דא אז לכאורה טאמער די בהמה איז ארויס אין בית הכסא האט ער דאך הנאה געהאט, איז פארוואס איז עס נישט כתולדה דשן? איז רש"י זאגט צוויי מהלכים אדער ס'רעדט זיך אז די בהמה האט געהאט א שלשול און ממילא האט ער נישט הנאה געהאט איז דערפאר איז עס א תולדה דרגל, א צווייטע מהלך זאגט רש"י אז אפילו ווען א בהמה האט הנאה ביי צרורות איז נישט דא אזא זאך א תולדה דשן, פשט ברגע וואס ס'איז צרורות אויטאמאטיש איז דאס א תולדה דרגל. תוס' למעשה קריגט זיך, פון תוס' איז מבואר אז ס'איז יא דא אזא זאך אז צרורות איז א תולדה דשן וואס דארט איז אויך געזאגט געווארן די הלכה למשה מסיני אז מ'צאלט חצי נזק, אבער על כל פנים צוריק צו אונזער סוגיא די מחלוקת צווישן רב יהודה און רבי אלעזר איז צו מ'האלט ווי סומכוס צו מ'האלט ווי די חכמים, איי פרעגט די גמרא אויב אזוי ולימא רב יהודה הלכה כסומכוס ולימא רבי אלעזר הלכה כרבנן, איז פארוואס זאגן זיי נישט בקיצור רב יהודה זאל זאגן די הלכה איז ווי סומכוס און רבי אלעזר זאל זאגן די הלכה איז ווי חכמים, זאגט די גמרא ניין ווייל גללים איצטריך ליה סלקא דעתך אמינא הואיל ובתר גופיה גרירין כגופיה דמי קא משמע לן. פשט, זיי האבן אונז געוואלט לאזן הערן דא א חידוש, אז היות מ'רעדט דא פון גללים, וואלט געווען א צד צו זאגן אז סתם אזוי גללים הייסן נישט צרורות ווייל היות וואס קומט פון די גוף פון די בהמה, אפשר הייסט עס כאילו די בהמה האט מזיק געווען דא מיטן גוף, און ממילא איז עס סתם אזוי נישט קיין צרורות. דאס איז די חידוש אז ס'איז נישט אזוי אז צרורות איז דאס, נאר וואס, רב יהודה און רבי אלעזר קריגן זיך צו די הלכה איז ווי די חכמים צו די הלכה איז ווי סומכוס. איז על כל פנים האט מען נישט פושט געווען די ספק פון רבא צו יש העדאה לצרורות צו אין העדאה לצרורות תא שמע, וויל די גמרא פושט זיין פון א ברייתא דתני רמי בר יחזקאל, תרנגול שהושיט ראשו לאויר כלי זכוכית ותקע בו ושברו, משלם נזק שלם, פשט א תרנגול וואס האט אריינגעלייגט די קאפ אין א כלי זכוכית אין א גלאז און ס'האט געמאכט א קול, און די גלאז האט זיך צובראכן פון דעם קול, איז צאלט מען נזק שלם. ואמר רב יוסף, און רב יוסף האט געזאגט, אמרי בי רב, אז אין בית מדרש פון רב, האט מען געזאגט נישט אזוי, אז סוס שצנף, וחמור שנער, ושיבר את הכלים, א פערד אדער א חמור וואס מאכן קולות און כלים ווערן צעבראכן, איז משלם חצי נזק, צאלט מען חצי נזק. זעט מען אז ס'איז דא דא א מחלוקת, דארט ווי א בעל חי מאכט א קול און ס'צעברעכט זיך א כלי, צו מ'צאלט נזק שלם, צו מען צאלט חצי נזק, יעצט אוודאי די קול איז דאך נאר צרורות, ס'איז נישט די גוף פון די בעל חי, ס'איז נאר די כח און ממילא איז עס צרורות, און וואס איז די מחלוקת דא מאי לאו, כגון דעבד תלתא זימני, ובהא קמיפלגי, מר סבר יש העדאה, און מר סבר אין העדאה, פשט לכאורה די מחלוקת דא איז אז דא רעדט זיך די פערדע מאל וואס דאס געשענט, איז לויט די ערשטע ברייתא וואס מען האט געזען איז יש העדאה לצרורות ממילא די פערדע מאל צאלט מען נזק שלם, און לויט די צווייטע שיטה איז צאלט מען נאר חצי נזק ווייל אין העדאה לצרורות, זאגט די גמרא ניין, לא, בחד זימנא, ובפלוגתא דסומכוס ורבנן קמיפלגי ס'רעדט זיך די ערשטע מאל נישט די פערדע מאל און די מחלוקת דא איז עס צו ביי צרורות צאלט מען חצי נזק צו נישט די מחלוקת פון חכמים און סומכוס איי פרעגט די גמרא וואו משונה היא למעשה איז דאך נישט דעם דרך פון א תרנגול אריינצולייגן די קאפ אין א גלאז און צו בלאזן דארט איז אז ס'האט אזוי געטון איז עס משונה איז עס א תולדה פון קרן וואלט די ברייתא געדארפט מודה זיין אז מ'צאלט נאר חצי נזק ענטפערט די גמרא ניין דאית ביה בזרני ס'רעדט זיך אז אינעם כלי איז דא אזא מאכל פונעם תרנגול אז די תרנגול האט אריינגעלייגט די קאפ איז גארנישט אזוי משונה און פארשטייט זיך אז ס'איז נארמאל ער לייגט אריין די קאפ דארט איז אויך נארמאל אז ער שרייט דארט איז די חלק איז געווען נארמאל איז אז ס'איז געווען נארמאל איז נישט קיין תולדה דקרן און די ברייתא גייט כשיטת סומכוס איז דערפאר זאגט די ברייתא אז מ'צאלט נזק שלם איז על כל פנים די בעיא פון רבא צו יש העדאה לצרורות צו אין העדאה לצרורות האט די גמרא נישט פושט געווען.